היסטאריע און ארכיאלאגיע נומער צוויי הונדערט און דרײַסיק, פון איזמיר קיין גאליפאלי, חלק ו', די נומער ווי מען קען מיר לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז, טו זירא עיט, ניין וואן סעווען, טרי עיט, טו ניין. מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן, טו זירא עיט, ניין וואן סעווען, טרי עיט, טו ניין. אין די פריערדיגע שמועסן האָבן מיר איבערגעלאָזט שבתי צבי זיצנדיג ברומו של עולם אין דער שטאָט איזמיר, רעאַגירנדיג אויף דער שטאָט ממש ווי אַ קעניג, ווי אַ מלך בגדוד, עד כדי כך, אַז מען האָט זיך שטילערהייט געשושקעט און אפילו אָפענערהייט הויכערהייט אז די אידן וועלן אויסנוצן די געלעגנהייט בשעת ס'הערשט די מלחמה צווישן טערקיי און וועניציע, און די אידן וועלן שאפן א אייגענע אויטאנאמיע פאר זיך, א אייגענע אידישע מדינה וואס דער הויפט שטאט דערפון וועט זיין איזמיר, וואס דארטן וועט דער אידישער קעניג שבתי צבי אנפירן זיין לאנד, און פון דארטן וועט ער גיין ווייטער און ווייטער און אייננעמען די וועלט לויט די האפענונג פון די אידן. אונז האמיר פאריגע וואך זיך אפגעשטעלט אביסל, ארומרעדנדיג איבער די מצב אין די גאס, איבער די מצב אין די אידישע וועלט וויאזוי ס'האט אויסגעקוקט, און אונז האמיר געזען וויאזוי אידן זענען באמת געווען גרייט אויף א גאולה, מ'האט זיך געגרייט בפועל ארויפצוגיין מיט משיח צדקינו קיין ארץ ישראל, אידן האבן פארקויפט זייערע נכסים, אידן האבן זיך צוזאמגעפאקט די פעק ממש און געווען גרייט בקרוב, מ'האט געוואוסט אז אט אט קומט משיח. אונז האמיר אביסל ארומגעשמועסט איבער די תשובה מאוומענט, וויאזוי אידן האבן תשובה געטון מעומק לבבם, מען האט זיך געלאזט געבן מלקות, מען איז אויפגעשטאנען חצות, וויאזוי מענטשן האבן פארשפארט די געשעפטן, די זייגער האט זיך אפגעשטעלט אין דעם יאר, ס'איז ממש געווען א מצב וואו אלס איז געווען גרייט, מען האט תשובה געטון, מען האט אביסל ארומגעשמועסט אויך איבער די פראפעגאנדע אין די צייטונגען, וואס די צייטונגען האבן געשמועסט אז ממש כאילו מען זעט שוין אין מדבר קומען מחנות מחנות פון די עשרת השבטים, גוים זענען נישט ארויפגעגאנגען אין יענע יאר קיין מעקא, ווייל מ'האט געציטערט אז אידן האבן שוין איינגענומען די שטאט. דער וואטיקאן האט זיך אינטערעסירט וואס טוט זיך, על כל פנים עס איז געווען א רוח שאינה מצויה איז געווען אין די גאס, און אידן האבן זיך באמת געגרייט. מ'דארף געדענקען אז מ'האלט דא יעצט אינעם יאר תכ"ו, וואס די יאר תכ"ו האט נתן העזתי מתנבא געווען שוין פון פריער אז דאס יאר העט זיין א יאר פון א גאולה און די יאר העט משיח קומען, און אזוי האבן כסדר געהאלטן דרשות, די אלע וואס האבן געגלייבט אין שבתי צבי האבן אלץ ארומגערעדט איבער די יאר תכ"ו, און ס'האט זיך אזוי שטארק אריבערגעכאפט ביז די גוישע אליינס האבן אנגעהויבן גלייבן אין דעם גוישע גלחים, און די צייטונגען האבן געשמועסט אויף די יאר סיקסטין סיקסטי סיקס אז דארטן דארף עפעס געשען גרויסע זאכן און ס'האט א קשר מיט די אידן, אלע האבן געשמועסט דערפון און ממילא איז כלל ישראל געשטאנען אונטער א גרויס שפאנונג, אלץ האט ארויסגעקוקט אויף די אויגן טאקע דעם יאר צו קומט טאקע אט אט א גאולה, יעדער איינער געווען אינטערסירט צו וויסן וואס טוט זיך דארטן אין איזמיר. מיט שבתי צבי און וויאזוי זיין הצלחה גייט, אלעס האט עס מיטגעהאלטן, און יעדער איינער האט ממש ארויסגעקוקט אויף דעם, און ס'איז די מצב איז געווען אזוי שטארק אז אפילו די וואס האבן געהאט האלבע ספיקות צו שבתי צבי איז טאקע משיח צו נישט, האבן געהאט אזא מחשבה'לע אין הארץ אז ווער ווייסט, ווער קען וויסן. און וואס איז אן אז משיח העט טאקע קומען, קען מען דען אזוי אויסקוקן? מען האט אנגעהויבן תשובה צו טון, צו מען האט יא געגלייבט צו מען האט נישט געגלייבט, און די רבנים ארום די וועלט זענען געווען שטיל, ווייל מען האט געטראכט אז ווי נישט ווי מענטשן טוען תשובה, וואס א חילוק פון ווי די תשובה קומט, מען האט שוין געברענגט די בריוון פון ר' שמואל אבוהב פאריגע וואך. אפשר אפשר איז בעסער אזוי. און אנדערע האבן זיך טאקע געפאקט די פעק און געגרייט ארויפצוגיין קיין ארץ ישראל ווייל ווער ווייסט אפשר וועט משיח טאקע קומען. על כל פנים אסאך מענטשן האבן באמת געגלייבט אין דעם און אנדערע האבן געהאט ספיקות און זיך גרייט געמאכט אין קעיס אוו עמערדזשענסי אז משיח העט טאקע דא זיין און אזוי ווי ס'ווערט דאך געברענגט אז אחרי הפעולות נמשכים הלבבות זייער אסאך מענטשן, נאכדעם וואס מ'האט אנגעהויבן טון פעולות, מ'האט אנגעהויבן תשובה טון און זיך פאקן די פעק, האט מען אליינס אנגעהויבן צו גלייבן. על כל פנים, ס'איז געווען א מורא'דיגע מצב אין די גאס, מ'האט זיך ממש אנגעהויבן צו גרייטן, און שבתי צבי זיצט דארטן אין איזמיר, און אזוי ווי מען האט געשמועסט אין די פאריגע וואכן האט ער ממש באוויזן וואונדער וויאזוי ער האט איינגענומען א שטאט וואס איז געווען קודם פון די שטארקע מתנגדים זיינער און פון טאג צו טאג איז געווארן מער און מער פון זיינע אנהענגער. און דא וויל איך דערמאנען אזוי ווי מען האט ארויסגעברענגט אין די פריערדיגע שמועסן איז געווען דער ווינטער פון יאר תכ"ו איז געווען אין איזמיר ממש און מען קען זאגן כמעט יעדן טאג נייעס, יעדן טאג איז געווען פרישע אנטוויקלונגען. איז מיר האבן צוזאמגעשטעלט לתועלת פונעם ציבור האבן מיר צוזאמגעשטעלט אזא שטיקל לוח פון דאס יאר תכ"ו, ווי דארטן קען מען מיטהאלטן אזוי כסדר טאג נאך טאג וואך נאך וואך די נייעס וואס איז געווען יענעם טאג אינעם שטאט איזמיר, ווי אזוי די זאכן האבן זיך אנטוויקלט ביז שבתי צבי איז געווען דער אויסשליסליכער באלעבאס אינעם שטאט איזמיר. וויאזוי די זאכן האבן זיך אנטוויקלט א לוח אזוי טאג נאך טאג, און פון די אנדערע זייט האבן מיר אויך צוגעשטעלט א מאפע פון די גאנצע גלילות און די אלע שטעט און שטעטלעך ווי שבתי צבי האט געוואנדערט אין די ערשטע יארן און די שפעטעריגע יארן, וואס דאס הייסט גייענדיג אין די גאר פריערדיגע יארן פון איזמיר. קאנסטאנטינאפל און ווייטער סאלאניקי און אזוי די גאנצע מאפע ארום און ארום מען קען מען קען זעהן פונקטליך אביסל מיטהאלטן די וואנדערנישן פון שבתי צבי איז לתועלת פונעם ציבור אז איינער וויל דאס באקומען כדי צו האבן א קלארקייט אין אונזער געשיכטע קען זיך ווענדן צו אונז אויף בליץ פאסט וואס דאס איז samuel at hakosev דאט קאם Samuel עט HAKOSEV דאט COM וועט מען קענען ארויסהאבן מער די פונקטליכע פאסירונגען וויאזוי ס'האט זיך אפגעשפילט בימים ההם און פארשטיין מער וואס דארטן האט זיך אפגעטון. על כל פנים אונז האלט מיר יעצט דא ווי אונז האלט מיר איז דא סוף ווינטער פון יאר תכ"ו נאך א שווערן ווינטער מיט שטורעמישע אנטוויקלונגען וואס האט זיך אפגעטון. עס זיצט שבתי צבי דא יעצט בכבודו של עולם אין די שטאט איזמיר, און אונז האלט מיר דא יעצט פאר ווער ס'געדענקט נישט דאס איז געווען טבת, ס'איז געווען זייער אסאך אנטוויקלונגען, חנוכה צייט, דעמאלס האט ער אריינגענומען דעם גרויסן בית מדרש הפורטוגזי, און ער איז אויכעט געגאנגען דעמאלס א באזוך צום קאדי פון איזמיר, וואס דאס איז געווען פאררעכנט אלס א גרויסע מופת אויף שבתי צבי אז די קאדי האט אים גארנישט געטון, און ער איז וויבאלד בעצם אויב מען טראכט אריין איז דאך שבתי צבי ממש געווען א מורד במלכות, דא רעדט מען דאך פון טערקיי א גוי'שע לאנד, ס'איז דאך נישט ס'איז נישט ס'איז נישט ס'איז נישט אזא פרי קאנטרי ווי היינטיגע טעג, מען רעדט דא אין טערקיי געפינט זיך דא א איד צווישן אלע אידן וואס געפינען זיך תחת שליטת הטורקים, און ער דערקלערט זיך פאר א קעניג, און נישט נאר דאס, ער דערקלערט זיך אז ער גייט אייננעמען גאר טערקיי, און די נביאות פון נתן העזתי, אידן האבן כסדר פראקלאמירט, מען האט כסדר ארום גערעדט איבער די נביאות פון נתן העזתי, אז שבתי צבי גייט ארויף גיין צום קעניג פון טערקיי, ער וועט אראפ נעמען די קרוין פון זיין קאפ און עס לייגן אויף זיין אייגענע קאפ, און די קעניג פון טערקיי וועט אים זיין פאר א קנעכט. דאס האט מען געהאלטן אין איין איבערהערן, דאס האט זיך איבערגעחזרט כסדר אין די נביאות פון נתן, און אזוי אויך זעלבסטפארשטענדליך אין די אלע דרשות פון די מאמיני הש"ץ וואס האבן כסדר ארומגערעדט און ארומגעארבעט, און כסדר מעורר געווען צו טון תשובה אויף דעם חשבון, מען האט כסדר מעורר געווען אידן, מען דארף טון תשובה ווייל דאס גייט געשען, שבתי צבי גייט אראפנעמען דאס קרוין פונעם קאפ פונעם קעניג פון טערקיי. איז דאך דאס בעצם א עכטע מרידה במלכות, און מיט דעם אלעם ווען שבתי צבי איז אנגעקומען צום קאדי פון איזמיר האט ער אים נישט געזאגט קיין ווארט ער האט אים פריי געלאזט, מ'האט נאך דערציילט ניסים ונפלאות אין דעם באזוך, וואס למען האמת איז דאס איז דאס געווען מיט אסאך אקטיוויטעטן אונטער די קוליסן, מ'האט געשמירט דעם קאדי מיט גרויס געלט ער זאל מאכן א שווייג. אזוי ווי מען האט שוין גערעדט אין די פריערדיגע שמועסן, עיין שם ותמצא נחת, אבער על כל פנים האט מען דא געהאלטן בעצם שבתי צבי זיצט דארטן אין איזמיר, און דאס איז געווען דער באזוך ביים קאדי איז געווען טבת פון יאר תכ ו, אויב איך האב נישט קיין טעות איז דאס געווען ט ז טבת, ט ז טבת. על כל פנים. ערגעץ ווי סוף ווינטער פון יאר תכ ו, אפאר חדשים שפעטער, האט שבתי צבי דערקלערט אז ער גייט ארויף קיין קאנסטאנטינאפל, קישטא, די הויפטשטאט פון טערקיי, און דארטן גייט ער טאקע אנפאנגען בפועל מקיים צו זיין די נביאות וואס נתן העזתי האט געזאגט ער גייט צוגיין צום סולטאן פון טערקיי ער גייט אראפנעמען די קרוין פון זיין קאפ עס לייגן אויף זיין אייגענע קאפ, און ער גייט ווערן א קנעכט, בקיצור די תהליך, די אנטוויקלונגען פון די גאולה הייבט זיך שוין טאקע יעצט אן, ער גייט און אומר ועושה, מען גייט פארן קיין, מען גייט פארן קיין קיין קישטא, קיין קאנסטאנטינאפל, נו, איז דאס איז געווען א נייעס ווי מען זאגט, און שבתי צבי אומר ועושה, ער איז טאקע געגאנגען, מען איז געפארן ביז צום ים, וואו שבתי צבי איז ארויף אויפן שיף, אין די באגלייטונג פון טויזענטער מענטשן, ותהום כל העיר. אויב ביז יעצט האט מען ארומגערעדט פון א גאולה און מען האט ארומגערעדט אז מען זעט ס'איז דא דא א אידישע קעניג שבתי צבי גייט ברענגען די גאולה אויף אידישע קינדער האבן יעצט אידן אנגעהויבן צו זען מיט די אייגענע אויגן אז די זאכן ווערן באמת פארווירקליכט און אט אט קומט משיח וואס האט געברענגט גרויס שפאנונג ביים גאנצן עולם ביים גאנצן יהדות החרדית מענטשן האבן אנגעהויבן תשובה צו טון און מענטשן האבן זיך באמת אנגעהויבן צו גרייטן, מ'האט ממש געפאקט די פעקס, מ'זעט פארשטעלונגען, ביי בריוון וואס מ'האט געשריבן בימים ההם, אידן האבן באמת געפאקט די פעקס זיך גרייטנדיג בפועל ארויפצוגיין קיין ארץ ישראל, און מ'האט נאכמער תשובה געטון, מ'האט נאכמער עוסק געווען אין תשובה און תיקון המעשים. יעצט אזוי איידער מען גייט ווייטער מיט די געשיכטע איז וויכטיג ארויסצוברענגען אז די נסיעה פון שבתי צבי קיין קאנסטאנטינאפל איז אביסל פארהוילן א מיסטעריע ס'איז נישט אזוי קלאר וואס ס'גייט פאר און אזוי אויך די די קומענדיגע אנטוויקלונגען דאס הייסט אזוי קודם כל די דאטום ווען שבתי צבי איז ארויפגעגאנגען איז נישט קלאר און די מקורות וואס ברענגען דאס ברענגט יעדער איינער א אנדערע דאטום דאס הייסט די די די צייט אפשניט וואס זיי ברענגען איז פון סוף טבת תכ"ו ביז אנהייב אדר תכ"ו איינער ברענגט א דאטום סוף טבת איינער ברענגט עס שבט איינער ברענגט אדר על כל פנים ערגעץ אין די חדשים אין די איינעהאלב חדשים איז שבתי צבי ארויף געגאנגען קיין קושטא צום הויפט שטאט, ס'איז נישט קלאר הונדערט פראצענט ווען דאס איז געווען, ס'איז אביסל נוגע דאס צו וויסן, מען וועט באלד זען, ס'איז נישט קלאר די אנטוויקלונגען און די סדר הזמנים וויאזוי דאס איז געווען, אבער ס'איז דא דא נאך א געוויסע אומקלארקייט, דאס הייסט, די סיבה, באמת וואס איז די סיבה פארוואס שבתי צבי איז טאקע ארויפגעגאנגען? שבתי צבי איז דאך געזעצן אין איזמיר בכבודו של עולם פארוואס טאקע איז ער ארויפגעגאנגען קיין צום הויפטשטאט קיין קאנסטאנסטינאפל פארוואס איז ער טאקע אהין ארויפגעגאנגען וואס איז געווען די סיבה אנגעבליך האט מען געשמועסט האט מען פארקויפט פאר די גאנצע וועלט האט מען טאקע דערציילט אז די סיבה איז אז שבתי צבי גייט בפועל אנפאנגען ברענגען די גאולה און ער גייט אויספירן די פלענער וואס מען האט געשמועסט אלעמאל און די נביאות וואס נתן עזתי האט געזאגט אבער שטילערהייט און אפילו נישט שטילערהייט איז דא וואס שושקען זיך ארום אין יענע תקופה נאך וואס ס'דא ברענגען אז דאס איז נישט געגאנגען אזוי גלאטיג נישט אומזינסט נישט סתם אזוי האט שבתי צבי מחליט געווען דאס צו טון ארויפצוגיין אין די הויפט שטאט יש אומרים אז דאס האט טאקע צו טון דאס האט גאר א נאנטע פארבינדונג מיט די באזוך וואס ער האט געהאט ביים קאדי אזוי ווי מען האט געשמועסט ווער עס האט מיטגעהאלטן די פאריגע שמועסן איז שבתי צבי געווען ביים קאדי און דער קאַדי האָט אים גאָר נישט געזאָגט, וואָס דאָס אַליינס האָט אַרויסגערופֿן גרויס וווּנדער און ס'איז אָנגעצייכ אָנגעצייכנט געוואָרן פֿאַר אַ פֿאַר אַ שטאַרקע מופֿת פֿון שבתּי-צבֿי, אַז דער קאַדי האָט אים גאָר נישט געזאָגט. און אַזוי ווי מ'האָט געשמועסט, האָט עס געקאָסט אַ סך טײַער געלט שוחד, אַז דער קאַדי זאָל קוקן דעם אַנדערן זײַט און זאָל אים גאָר נישט זאָגן. איז דאָ וואָס שרײַבן, וואָס ברענגען פֿון יענער תּקופֿה. אז ס'איז נישט אז די קאדי האט גארנישט געטוהן, די קאדי האט אויפן מינוט גארנישט געטוהן, ער האט צוגעזאגט ער האט צוגעזאגט פאר די אידן ער וועט גארנישט טוהן וועט ער גארנישט טוהן, אבער ווען שבתי צבי איז אוועק געגאנגען פון אים האט ער זיך געעפנט די אויגן און ער האט זיך געגעבן א שטעל אפטראכטנדיג איין מינוט וואס פאסירט דא, דאס איז דאך א אפענע מרידה במלכות. ממילא אז איך דארף פארקוקן וואס די אידן טוען, פיין, ערלעדיגט איך דארף פארקוקן, אבער מארגן וועט די רעגירונג געוואר ווערן, וועט געוואר ווערן דארט אין הויפט שטאט, אז דא טוט זיך אפ א אידישע א אידישע ווינקל, מיט א אידישע קעניג, און ער גרייט זיך גאר צו איבערנעמען די גאנצע וועלט, און וואס וואס וועט זיין מיט מיר? וואס וועט דער סולטאן זאגן אויף מיר קאדי וויאזוי וועט מען מיך אנקוקן הייתכן איך האב דאס אלעס צוגעלאזט איך בין געווען נאנט איך האב דאס אלעס געזען האט ער געשיקט א מעסעדזש צו שבתי צבי'ן צו די מאמינים צו די ראשי הקהילה פון שטאט אז אויב זיי ווייסן וואס איז גוט פאר זיי זאלן זיי זיך אפ זאל שבתי צבי אפציען פון שטאט ער זאל מער נישט בלייבן וואוינען אין איזמיר ווייל טאמער יא וועט ער אים ארעסטירן צו וועט ער אים פארמסר'ן פארן סולטאן. פארן קעניג, על כל פנים דא אין איזמיר זאל שבתי צבי נישט פארבלייבן, ער האט אים גארנישט געטון, פיין, בסדר, ער האט אנגענומען די בקשות פון די אידן, סיי פון די מאמינים פון שבתי צבי, סיי פון די כופרים אין שבתי צבי, ער האט זיי געטון די טובה, ער האט גארנישט געטון. אבער פארבלייבן דא אין שטאט האט נישט קיין זין, און ער גייט דאס בשום אופן נישט צולאזן, און ער איז נישט מסכים אז ער זאל פארבלייבן דארטן אין שטאט. איז אם אמת נכון האט טאקע שבתי צבי נישט געהאט קיין ברירה און האט ווידער געמוזט נעמען דעם וואנדער שטעקן אין די הענט און גייען ווייטער פון דארטן. נו, אבער וואס פאר א תירוץ געט מען פאר די גאס? פארוואס גייט ער פון דארטן ווייטער? האט מען עס געקאווערט אויף א שיינעם דעקל. מיט א שיינעם קאליר אז ער מוז גיין דא אויספירן די שליחות פון נתן העזתי, אויספירן די שליחות וואס ליגט אויף אים, און טאקע אנקומען צום סולטאן און אראפנעמען דעם קרוין פון זיין קאפ. א אנדערע באריכט גיבט אן אז דאס איז געווען א פערזענליכע באפעל פונעם הויפט שטאט, אז שבתי צבי, מען האט אריבערגערופן שבתי צבי און זיי ווילן רעדן מיט אים, זיי האבן געהערט, על כל פנים די שמועס איז אנגעקומען ביז אהין אז ס'טוט זיך עפעס אין איזמיר, און זיי ווילן דאס אויספארשן, זיי מוזן וויסן וואס גייט פאר, און מען האט אריבערגערופן שבתי צבי אהין. אזוי צו אזוי האט שבתי צבי פארלאזט איזמיר מיט גרויס פאמפע, אונטער א גרויסן רושם ווי אלע האבן גערעדט דערפון, און ער איז ארויפגעגאנגען קיין קאנסטאנסטינאפל, איבערן וואסער, איז אויף די נסיעה אליינס, אזוי ווי מ'האט געשמועסט האט עס ארויפגעברענגט גרויס שפאנונג ביים גאנצן עולם, מ'קען זיך פארשטעלן וואס דאס מיינט, וויבאלד די עולם האט דאך ארויסגעקוקט אויף דעם, יעדער איינער האט דאך גערעדט אז דא איז דא משיח און ער גייט טון זאכן, און דא זעט מען אז ער טוט טאקע, עס איז נישט נאר געזאגטע זאכן, ער גייט בפועל, ער פארט שוין טאקע, און אט אט גייט קומען די גאולה שלימה. אידן האבן געווארט אויף דעם, און די שבסים האבן דאס אויפגעבלאזן פי כמה וכמה, און מען האט דערציילט אותות און מופתים וואס האט זיך דארטן אפגעטון אויפן וועג. אין געוויסע באריכטן געבט מען איבער אז מען האט געזען כסדר אויפן ים האט מען געזען אן עמוד של אש, דאס הייסט אפילו אפאר טעג שפעטער נאך וואס די שיף איז אוועקגעפארן ווען מען האט געקוקט אויפן וואסער אויפן ים האט מען געזען אן עמוד של אש. אנדערע ברענגען באריכטן אז גראד ווי שבתי צבי האט זיך ארויפגעזעצט אויפן שיף, איז די שיף ארומגענומען געווארן מיט א נעפל און ס'איז פארהוילן געווארן פון די אויגן פון מענטשן. אנדערע ברענגען אז די שיף איז געפארן אן קיין קאפיטאן, איז די שיף געפארן פון זיך אליינס. איז די שיף געפארן. ווי לאנג די נסיעה האט געדויערט איז אויך נישט באקאנט, און ס'איז אינטערסאנט אפשר צוצוגעבן אז צוזאמען מיט שבתי צבי זענען געפארן פינף פון די קעניגן, שבתי צבי איז דאך אזוי ווי מ'האט געשמועסט האט דאך ממליך געווען מלכים, און פינף קעניגן זענען מיטגעפארן מיט שבתי צבי, וואס דאס איז. מלך יהושפט וואס דאס איז געווען ר' משה גאלאנטי פון חלב ארם צובא, און נאכאמאל קלארצושטעלן דאס איז נישט דער באקאנטע ר' משה גאלאנטי. מלך צדקיהו וואס דאס אליהו מחיח, מלך חזקיהו דניאל פינטו, און נאך איינער וואס זיין אידענטיטעט איז נישט איז נישט קלאר. פון וועג על כל פנים האט מען דערציילט ניסים ונפלאות וואס האט זיך געטון דארטן אויפן וועג, און לויט וויאזוי זיי ברענגען די שבתאים האט אויסגעבראכן א שטורעם אינמיטן ים, און די ים און די שיף האט זיך ממש כמעט איינגעזינקען, אבער שבתי צבי איז צוגעגאנגען דארטן צו די מאטראזן, ער האט עפעס ארויפגעלייגט זיין פיס, כ'ווייס נישט פונקטליך וואו, און אין איין אויגנבליק האבן זיי זיך דערזען שוין אין קושטא אין קאנסטאנטינאפל, בשעת פאר זייערע אויגן זעען זיי ווי די שיף האט איינגעזינקען. און זיי האבן זיך געפונען אזוי מיט קפיצת הדרך, על כל פנים זיי ברענגען גרויס קפיצת הדרך מעשות מיט מורא'דיגע מעשות, אנדערע באריכטן געבט מען אן אביסל אנדערש אז ס'האט אויסגעבראכן טאקע א שטורעם אויפן וועג און דער וועג האט זיך פארצויגן אויף עפעס זעקס און דרייסיג טעג זענען זיי געווען אויפן ים, וואס דאס הייסט אז ס'איז געווען א לאנגע נסיעה. וויאזוי ס'זאל נאר זיין, איז אין אדר צייט זעהט מען אים שוין קלאר אין קאנסטאנטינאפל, וואס דאס הייסט, על כל פנים די די באריכטן פון די צייטונגען, און אפילו נישט און אפילו להבדיל פון היימישע ספרים, איז נישט קלאר ווען ער איז ארויסגעפארן פון פון איזמיר, ס'דא וואס ברענגן דעם דאטום סוף טבת, וואס לויט דעם וועט מען זאגן, אז שבתי צבי איז קוים געווען אין איזמיר, האט באוויזן איינצונעמען חנוכה, ס'הייסט טבת צייט, אנהייב טבת האט ער באוויזן ווי מען זאגט צו באקומען די שליטה אויפן גאנצן שטאט, און סוף טבת איז ער שוין געווען אינדרויסן פון שטאט. איז דאס קען זייער גוט שטימען אז די וועג זאל האבן גענומען אזוי לאנג, ס'זאל האבן גענומען. אויב איז ער ארויסגעפארן סוף טבת און די וועג גענומען זעקס און דרײַסיק טעג טרעפט מען אים שוין אדר אין אין קאנסטאנסטינאפל, אנדערע געבן אן אנדערע דאטומען. לויט א געוויסע שבתאישע מקור איז ער געזעצן אינעם הויפטשטאט אין קושטא א צוויי חדשים פראנק און פריי פאר ער האט אנגעהויבן צו טון ווייטערע זאכן, וואס דאס לויט דעם וועט מען זאגן ער איז טאקע ארויסגעפארן סוף טבת גראדע און ער איז אנגעקומען שנעל. און ער האט זיך ארום געדרייט די פאר חדשים ביז אדר ליידיג אן גארנישט טון, אבער ס'זעט נישט אויס אזוי, רוב מקורות ברענגען אן אז צו לאנג איז ער נישט געזעצן אין הויפטשטאט, על כל פנים לאמיר דא גיין על פי סדר הדברים, אדר, אנהייב אדר תכ"ו, געפינט מען אים שוין אין הויפטשטאט אין קאנסטאנסטינאפל, און דארטן אנקומענדיג אהין, לויט די אזוי רוב כמעט כמעט אלע מקורות ברענגען אז גראד וואס ער איז אנגעקומען אהין האט ער געבעטן אז ער וויל ווערן אויפגענומען ביים ביים סולטאן ער וויל ער וויל ער וויל א אוידיענץ ער וויל ער וויל קומען צום סולטאן וואס הייסט אין אנדערע ווערטער אומר ועושה גראד ער איז אנגעקומען וויל ער טוהן דאס וואס נתן העזתי האט אים געהייסן צו טוהן אבער מען האט אים גראד געמאלדן אז ער אז דער אז דער אז דער סולטאן איז נישט אינדערהיים יעצט און ער געפינט זיך אויפן פראנט דארטן אין א שטאט אדריאנאפל הייסט עס דאס הייסט עס איז געווען אינמיטן די צייטן פון די מלחמה און די קעניג איז נישט געווען אינדערהיים ער איז געווען לצורך המלחמה און ער איז געווען אין יענעם אין יענעם שטאט אדריאנאפל האט ער געבעטן אז אויב אזוי וויל ער באקומען אוידיענץ מיטן וויזיר מיטן משנה למלך ער האט געהייסן אכמאד כופרילי, דער וויזיר האט שוין געהאט געהערט אינעם עבר איבער שבתי צבי, ער האט שוין געהאט געהערט די גאנצע מעשה, און ער האט נישט געוואוסט פונקטליך וואס צו טון אין די פאל, וואס דארף ער טון, האט ער געשיקט א שליחות צו די קעניג אויב מען זאל אים פרעגן וואס פונקטליך וואס מען דארף טון, האט די קעניג געזאגט אז דערווייל זאל מען אים פארהאלטן, מען זאל אים ארעסטירן, מען זאל ווארטן ביז ער קומט צוריק, אז ער וועט צוריק קומען וועט ער וועט ער שוין דעמאלטס זאגן פונקטליך וואס מען זאל טון, און ממילא האט מען אים ארעסטירט, האט מען אים ארעסטירט דארטן ממש א טאג צו צוויי טעג צו גראד נאך וואס ער איז אנגעקומען קאנסטאנסטינאפל האט מען אים גראד ארעסטירט. דאס איז איין גרסה פון די מעשה, לויט א אנדערע גרסה, לויט א אנדערע גירסא איז נאך געווען, האט מען אים ארעסטירט גראד ביים אנקומען, וואס דאס הייסט מען האט שוין געהאט געהערט פון אים אין די אינעם הויפטשטאט, דאס איז זיכער אז די אידן אינעם הויפטשטאט האבן געהערט, אין קאנסטאנטינאפל האט מען געהערט אז שבתי צבי קומט אן און די אידן זענען געווארן זייער עקסייטעד פאר דעם, זייער אויפגעלעבט וויבאלד דאס האט געמיינט די אנהייב פון די גאולה, און די אידן האבן זיך גרייט געמאכט, מ'איז געגאנגען עפעס לאלפים און לרבבות איז מען געגאנגען אפווארטן ביים פארט. אבער די זעלבע צייט, די רעגירונג האט אויך געהאט געהערט אז שבתי צבי קומט, און זיי האבן גאנץ גוט פארשטאנען פארוואס ער קומט און וואס ער וויל, און גראד אנקומענדיג צום פארט איז ער גראד ארעסטירט געווארן, וואס דאס הייסט אלע אידן שטייען דארטן און ווארטן און ווילן זינגען און ווילן זיך בוקן פאר אים, אבער אנשטאט א ווארעמע קבלת פנים, באגעגנען זיי זיך מיט צענדליגע זעלנער, וואס שטייען און מיט ריטן און שטעקן און פארשפרייטן אלע איינגעזאמלטע מ'ארעסטירט אים גראד. אין ציצת נובל צבי פון רבי יעקב ששפורטש שטייט גראד שטייט גראדע אז נאך זייענדיג אויפן ים האט מען אים ארעסטירט וואס דאס הייסט אז מען האט ארויסגעשיקט צוויי שיפן פאר ער איז אנגעקומען צום פארט. ממש פארן אנקומען האט מען ארויסגעשיקט צוויי שיפן מיט זעלנער וואס זאלן אים ארעסטירן דארטן נאך אויפן ים. ווען שבתי צבי איז אראפגעקומען פון שיף האבן די אידן געזעהט אז ער קומט אראפ א געבונדענער אין קייטן. איך וועל זאגן דא איין גירסא וואס דאס איז בעצם א שבתאישע גירסא אבער וויבאלד אז דאס ווערט אנגענומען רבי לייב עוזר'ס נעמט אן ער דערציילט די מעשה און ער נעמט אן די גירסא וועל איך דערציילן וואס די שבתאים זאגן, וויבאלד רבי לייב עוזר'ס נעמט עס אן פאר א אמת, וואס דאס איז געווען אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז שבתי צבי איז געווען דארטן אין קאנסטאנטינאפל, און ער האט געבעטן אז מ'זאל אים אויפנעמען ביים וויזיר אזוי ווי מ'האט געשמועסט, און דער וויזיר האט באקומען א באפעל אז מ'זאל ארעסטירן שבתי צבי. דערציילט ער דארטן אז דער וויזיר האט געשיקט כמה יאנטשערים, דאס איז קוקט אויס א זעלנער, אז זאלן גיין, אז זאלן הונדערט, הונדערט יאנטשערים צו ארעסטירן שבתי צבי. אבער דער הויפט פון די חברה האבן נאר געזען שבתי צבי האט ער זיך געבוקט פאר אים אים געקושן די האנט מיט גרויס כבוד. און ער איז צוריק געגאנגען צום וויזיר און ער האט געפרעגט, וויאזוי וויאזוי ווילסטו ארעסטירן אזא געטליכע מאן וועלכער קוקט אויס ווי א מלאך אלוקים? האט ער געשיקט אנדערע זעלנער און זיי האבן אים אויך נישט ארעסטירט, די זעלבע זאך געשען, אזוי איז געווען עטליכע מאל, ביז שבתי צבי האט געזעהן די זעלנער, און שבתי צבי האט זיי געזאגט, איך ווייס גאנץ גוט פארוואס ענק זענען געקומען, גייט צוריק צום סולטאן זאגן אז ער זאל זיך נישט זארגן, איך קום צו אים אליינס, צום וויזיר, איך קום צו אים אליינס, מען דארף מיך נישט ארעסטירן, איך וועל אריבערקומען צו אים. און ער איז אנגעקומען צו אים, און גערעדט צו אים, דער וויזיר האט געהאט גרויס כבוד פאר אים, אבער וויבאלד מען האט אים געהייסן איינשפארן, און ער האט נישט געהאט קיין ברירה, האט ער אים איינגעשפארט אין תפיסה. דאס איז די גרסה פון די שבתאים, און רבי לייב עוזר'ס נעמט עס אן אלס א אמת, ברענג איך אויך אראפ דעם גרסה. על כל פנים, אזוי ווי מען האט געשמועסט, די זאכן זענען נישט קלאר הונדרעט פראצענט ווען ער איז געפארן קיין. קאנסטאנסטינאפל, ווען ער איז אנגעקומען אהין, און וויאזוי ער איז ארעסטירט געווארן, אבער על כל פנים דאס איז מוסכם אז ביי יעדעם איינעם אז אדר תכ"ו איז ער ארעסטירט געווארן, צו איז ער דעמאלטס תיכף און מיד אנגעקומען, צו איז ער געווען א טאג צוויי, און לויט איין גרסה א מיינונג איז ער שוין געווען דארטן א צוויי חדשים פארדעם. אבער על כל פנים וויאזוי ס'זאל נאר זיין, אדר פון יאר תכ"ו איז ער שוין געווען ארעסטירט דארטן אין הויפט שטאט דורכן וויזיר. יעצט, דאס איז אויך כדאי צו וויסן אז כמעט כולי עלמא מודה אז יד ישראל באמצע, די ארעסט פון שבתי צבי האט שטארק געהאט צו טון מיט אידישע קינדער, וואס דאס הייסט די אידן, די מתנגדים פון שבתי צבי בעיקר האבן געזען אז שבתי צבי קומט קיין קומט ער הייבט אן טון בפועל ער הייבט אן טון מעשים ער קומט קיין קאנסטאנסטינאפל און מען האט אנגעהויבן טראכטן וואס גייט דא זיין מען האט אנגעהויבן טראכטן ווי נישט ווי ער קומט ער גייט דא טון א געפערליכע זאך ער גייט גיין צו פון צום סולטאן. און ער גייט דארטן פארפירן, ער גייט טון געוויסע זאכן, דא קען זיך ארויסלאזן א טראגעדיע אויף כלל ישראל, טאמער לאמיר זאגן ער איז נישט משיח, טאמער איז ער טאקע א פאפער, גייט ער דאך אריינלייגן אין סכנה דא גאנץ כלל ישראל, ווייל זיי אלע, די אלע גוים האלטן מיט ווי די אידן גייען משוגע פאר שבתי צבי און האלטן מיט מיט אים, דא קען זיך ארויסלאזן א גירוש, דא קען זיך ארויסלאזן הריגות און פאגראמען אויף אלע אידן, ס'קען דאך דא געשען געפערליכע זאכן, ס'איז דאך ממש סכנת נפשות. האבן זיך צוזאמגענומען אסיפות, טראכטן און פלאנען וואס מ'טוט דא. און ס'פארשטייט זיך, די וואס האבן געגלייבט בכל ליבם ונפשם אין שבתי צבי האבן דאך נישט געהאט קיין ספק, יא, האט דאך אלץ, האבן דאך נישט געהאט קיין שום פראבלעם. אבער ס'איז געווען אזעלכע, קודם כל איז געווען מתנגדים אויף שבתי צבי, און ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געצווייפלט, זיי האבן נישט געוואוסט, ס'איז יא צו נישט, ווער ווייסט. ביז מען האט זיך מיישב געווען אז דא איז נישטא קיין ברירה, מען גייט אים פאר'מסר'ן פאר'ן סולטאן, און ממה נפשך, איז ער משיח, און ליגט אין דעם העכערס, וועט ער זיך שוין אן עצה געבן, וועט ער עס שוין מסדר זיין. איז ער נישט משיח זאל ער טאקע כאפן וואס ס'קומט זיך אים, און די אידן וועלן זיין פריי ווייל זיי וועלן זיין די וואס האבן אים פאר'מסר'ט, און שוין, און די אידן את נפשם, ווי מען זאגט אנחנו, אזוי שטייט אין פסוק ואנחנו את נפשותינו הצלנו, וועלן זיך די אידן ראטעווען מיט דעם וואס זיי זענען די וואס האבן איבערגעגעבן שבתי צבי. אזוי ווי אונז האבן געשמועסט איז א גירסא וואס איז שוין געשריבן געווארן בימים ההם, דאכט זיך אין א געוויסע האלענדישע צייטונג, אז. מען האט גאר געשיקט שבתי צבי פון קאנסטאנסטינאפל מען זאל ארעסטירן פון פון איזמיר, מען האט אים געוואלט אריבערברענגען פון איזמיר כדי צו רעדן מיט אים, וואס דאס קען אויך שטימען אז ס'איז אויך געווען יד ישראל באמצע, די אידן די אידן האבן דאס ערלעדיגט, האבן דעם דעליווערט אן ארעסט. כדי כדי צו פטור ווערן פון דעם אנשיקעניש און כדי עס זאל נישט אריינלייגן אין סכנה גאנץ כלל ישראל מיטן חשבון פון ממה נפשך אויב איז ער משיח וועט ער זיך אן עצה געבן מיט דעם און טאמער איז ער נישט משיח זאל ער טאקע כאפן על כל פנים אזוי צו אזוי ווי אזוי עס זאל נאר זיין אדער איז ער ארעסטירט געווארן אין יעדנס פאל איז דער ארעסט געווען א ביטערע נידערלאגע פאר זיינע גלייביגע, און ס'האט אריינגעווארפן אלע מאמינים פון כת ש"ץ אין גרויס צווייפל. ס'טייטש, דא האט מען דאך ארום גערעדט מיט א גרויס גערודער, מיט א גרויס פאמפע, אז מ'גייט דא טון אותות ומופתים אין קאנסטאנסטינאפל, מ'גייט אראפנעמען דעם קרוין פונעם סולטאן, פון טערקיי און מען גייט עס ארויף לייגן אויפן קאפ פון שבתי צבי, און יעדער האט זיך געראכטן, מען האט געשמועסט פון דעם, אלע נביאות האבן געזאגט און עס האט זיך געטון גרויסע זאכן, און דא פלוצלינג אזא קלאפ, אזא נידערלאגע, אנשטאטס משיח זאל אונז ברענגען א גאולה און זאל אנפאנגען מיט די אנטוויקלונגען וואס דארף צוברענגען די גאולה שלימה, אנשטאטס דעם ווערט דער משיח אליינס ארעסטירט, משיח קען זיך אליינס נישט קיין עצה געבן, דאס איז געווען א גרויס צווייפל ביי די שפצועים און ס'האט געדראעט איינצואווארפן די יסודות אויבער גאנץ כת ש"ץ. אבער בליץ שנעל האט מען זיך אריאנטירט און ס'איז אויפגעקומען פארשידענע נביאות אז אזוי דארף זיין די סדר, משיח דארף ארעסטירט ווערן, און דאס דארף זיין דער הכנה און דער צוגאנג, די אנטוויקלונג וויאזוי די גאולה שלימה דארף צוקומען. איז די ערשטע פאר טעג פון זיין ארעסט, די ערשטע פאר וואכן, איז געווען ביטער שווערע. מען האט אים אריינגעלייגט אין שווערע קייטן, מען האט אים אריינגעלייגט אין א צימער וואו ער האט געקענט נישט שטיין און נישט ליגן, א שמאלע קליינע צימער, די דאך איז געווען זייער נידעריג און נישט גענוג ברייט ער זאל קענען ליגן, ער האט געמוזט שטיין א גאנצע צייט איינגעבויגענערהייט אין א רינג, ס'איז געווען זייער זייער שווער פאר אים. עד כדי כך אז ער האט געמוזט אנפאנגען רעדן צו זיינע ארומיגע, און אויב מ'זאל בעטן ביים דזשאליבי רפאל יוסף ער זאל שיקן געלט קיין קישטא קיין קאנסטאנטינאפל צו די רעגירונג מ'זאל אביסל פארגרינגערן זיין ארעסט ווייל ער האלט עס ממש נישט אויס איז אז דאס איז געשען האט מען געטון די ריכטיגע השתדלות און מ'האט אים אביסל גרינגער געמאכט אין די אראבישע לענדער און טערקיי וויאזוי ס'גייט צו מיט אביסל מיט א גוטן באקשיש קענסטו אלעס פועל'ן דארטן און מ'האט אים אביסל גרינגער געמאכט דעם ארעסט ס'איז אים געווארן אביסל לייכטער ער האט געקענט אביסל זיצן מער באקוועם. פון די אנדערע זייט די אידן האבן געהערט אז שבתי צבי זיצט דא אין תפיסה האט זיך אנגעהויבן איינצוזאמלען גרויסע עולמות פארנט פונעם תפיסה און מ'האט אנגעהויבן מענטשן האבן געוואלט גיין באזוכן און מען האט אנגעהויבן משחד זיין אויכעט די איינגעשטעלטע פונעם תפיסה מען זאל אים ארויסלאזן, דא אויף א טבילה, דא אויף דא צום וואסער זיך גיין טובל'ן, און מען האט אים ארויסגעלאזט דא דארטן, און יעדע מאל ער איז ארויסגעגאנגען איז דאס געווען די גרעסטע שמחה ביי די שבתאים, מען האט אים באזונגען אין די גאסן, און מען האט אים. ס'איז געווען אזא, מען האט ארויסגעוויזן די כוחות מיט דעם, און מען האט געוויזן דעם די גרויסן כח פון די שבתאים און וויפיל מענטשן ס'איז דא וואס גלייבן אין אים. על כל פנים ס'איז געקומען צו א מצב אז די אידן די שבתאים און אזוי אויך אפילו די מתנגדים פון שבתי צבי האבן אנגעהויבן צו משפיע זיין, אויך דורך גרויס געלט, פאר די רעגירונג אז ס'איז נישט כדאי צו לאזן דא שבתי צבי דא ס'איז דאך די הויפט שטאט קישטא, קאנסטאנטינאפל, און דא זאמלען זיך איין, דא וועלן יעדן טאג קומען אלפים רבבות און ס'ווערט אלץ מער און מער מענטשן קומען זיך דא דא צוזאמען, און די גוים קוקן אויף דעם מיט אפענע אויגן וואס דא גייט פאר. עס טויג נישט, ס'איז נישט קיין כבוד פאר די מלוכה פון איין זייט, און פון די אנדערע זייט איז דאך דא יעצט אויך א שעת מלחמה פון טערקיי און וועניציע, ס'קען דאך זיין א מעגליכקייט אז מ'וועט מאכן א יד אחת און ס'וועט זיך אויסלאזן נישט גוט די גאנצע די גאנצע געשעפט דא, ס'קען זיך אויסלאזן א מרידה, די מלחמה מצב קען זיין קען קען האבן א נישט קיין גוטע השפעה, על כל פנים די בעסטע זאך איז מ'זאל פארשיקן ערגעץ וואו שבתי צבי, צו א ווייטערע פלאץ, און די כוונה איז געווען מ'האט געוואלט שיקן שבתי צבי קיין גאליפאלי, גאליפאלי דאס איז געווען א געוויסער אינזל ווי דארטן איז געווען א פעסטונג ווי דארטן זענען געזעצן דארטן איז געווען א תפיסה וואס איז געזעצן דארטן מכובד'יגע ארעסטאנטן וואס דאס הייסט פאליטישע ארעסטאנטן פון די רעגירונג, וואס דאס האט געהאט עטליכע מעלות האט עס געהאט, קודם כל איז דאס געווען אביסל ווייטער, ווייטער פון אויג, און ס'איז נישט געווען אין צענטער פון שטאט, און ס'איז געווען א פלאץ ווי אפיציעל האט עס געהייסן אז ווייניגער מענטשן קענען צוקומען צו זיי, און די מעלה געדארפט צו זיין אז שבתי צבי וועט דארטן זיצן, ווייט פון מענטשן וועט נישט זיין דער גאנצע אינטענשאן דא אין דער הויפט שטאט, ס'וועט נישט זיין די גאנצע עליה לרגל וועט נישט זיין ממש דא אין פנים אריין פון פונעם פון פון די רעגירונג, עס וועט מאכן ווייניגער קאפוויי און ווייניגער פראבלעמען אין שטאט. און די די פלאץ האט אויך געהאט א מעלה ווייל דארטן איז געווען זייער א באקוועמע און צוגעשטעלטע פלאץ, וויבאלד דארטן זענען געזעצן אנשים מכובדים, פאליטיקאנטן וכדומה, און ממילא איז דאס געווען מער א גרינגערע פלאץ, און מען געזעצן מער גרינג, און עס איז געווען די מעלה פאר שבתי צבי איז געווען דארטן פשוט ער זאל האבן א גרינגערע און געשמאקערע פלאץ ווי ער זיצט אין תפיסה, דארטן איז אויך געווען מער א געלעגנהייט צו טון וואס מען וויל, מען האט געהאט אסאך מער רעכטן, עס איז געווען באקוועמער, און ממילא האט מען משפיע געווען סיי די חסידים פון שבתי צבי און סיי די מתנגדים, איז פה אחד א מסכים געווען אז ס'איז זיכער בעסער אז ער געפינט זיך נישט דא אין הויפטשטאט, און ענדערשער זאל מען אים דארטן אפרוקן דארטן ווייט ווייט אוועק, און זאל ער דארטן זיצן מיט זיינע מענטשן, און עס וועט זיין אסאך בעסער פאר אלע זייטן. און למעשה האט דאס געהאט א אוזן קשבת ביי די רעגירונג, ווייל מען האט אויף אים אנגעהויבן צו קוקן טאקע ווי א פאליטישער ארעסטאנט, קודם כל ווייל ער פארטרעט א גרויס חלק פון כלל ישראל, ווי נישט ווי, אין יענע תקופה, און צווייטנס האט עס געקענט האבן א השפעה אויף די מלחמה אויסגאנג פון טערקיי און ווענעציע, וויבאלד אידן פארזאמלען זיך ארום אים, און טאמער עס וועט זיין דא אין הויפטשטאט קען עס אויפברענגען כעס פון די אידן אויף די רעגירונג, און ס'קען אויסשפילן דעם אנדערן זייט און כדומה. מ'האט אים אנגעהויבן אנצוקוקן ווי א פאליטישע ארעסטאנט, פארשטייט זיך אלעס איז געגאנגען דורך גרויסע געלטער אהער און אהין, און מען האט מחליט געווען טאקע אים צו פארשיקן דארטן קיין גאליפאלי. אינעם טאג פון י"ב ניסן פון יאר תכ"ו איז ער אנגעקומען קיין גאליפאלי. דארט אין גאליפאלי איז שוין די מצב געווען אסאך לייכטער, אסאך גרינגער, מען האט געקענט אריינברענגען זאכן, מען האט זיך שוין געקענט מער רירן, אזוי ווי מען האט געשמועסט איז דארטן געזעצן די פאליטישע ארעסטאנטן וואס זיי האבן גענאסן פון א געוויסע מאס באקוועמליכקייט וואס אנדערע ארעסטאנטן האבן נישט געהאט, מען האט געהאט אסאך שטובער צו די אייגענע באנוץ, און עס איז געווען אסאך לייכטער. ערב פסח האט מען געברענגט פאר שבתי צבי א שעפסל א גדי וואס שבתי צבי האט געשחטן, און ער האט עס געגעבן צו עסן פאר אלע זיינע ארומיגע במקום קרבן פסח, און ער האט געהייסן מען זאל עס עסן צוזאמען מיט די חלב, וואס דערויף האט מען געמאכט א באליבטע ברכה ביי שבתי צבי, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם מתיר איסורים, און מען האט עס געגעסן אויפן סדר פונעם קרבן פסח. איז אזוי ווי מען האט געשמועסט, מיט געלט קען מען אלעס פועל'ן, עס האט זיך אנגעהויבן שבתי צבי איז געווארן זייער באקוועם דארטן אין תפיסה, צוביסלעך צוביסלעך האט מען אויסגעברייט, מען האט צוגענומען נאך א צימער פאר זיין באנוץ און נאך א צימער, און מען האט אביסל אזוי געמאכט מער פרייע פאר שבתי צבי, מען האט אונטערגעקויפט די שומר פון תפיסה, און ער האט געהאט דארטן א פילע לעבן, ער האט געהאט א שיינעם גארטן וואס ער האט געקענט דארטן גיין שפאצירן און זיצן דארטן און פארברענגען, און אנדערע שיינע צימערן. און ס'איז געווארן א מקום, אידן זענען געקומען דארטן אין די מאסן, מ'האט אריינגעלאזט מענטשן. ס'איז דא עפעס א האלענדישע צייטונג פון יענע טעג וואס איז ארויסגעקומען אין יאר סיקסטין סיקסטי סיקס, די צייטונג, איך קען אפילו נישט ליינען וויאזוי ס'הייסט פונקטליך, איך וועל זאגן וויאזוי מ'ספעלט עס אויב איינער וויל עס נאכקוקען, אי זי טי די ען עי על על אָו עיטש. און די נעקסטע ווארט איז SULUKREM. אויף עמוד וואן טערטי פייוו רעדט ער ארום אביסל איבער די ארעסט פון שבתי צבי, און ער שרייבט דארטן אז יעדער וואס וויל אים קומען באזוכן דארף באצאלן, ארמעלייט דארפן באצאלן איין פלארין און עשירים דארפן באצאלן צווישן פינף און צען פלארין יעדער איינער לויט זיין מצב און שטאנד. על כל פנים, די שומרים האבן דארטן געמאכט אסאך געלט, אבער מאידך גיסא האבן זיי אויך צוגעשטעלט וואס מ'האט פארלאנגט פון זיי, זיי האבן זיך אויפגעפירט צו שבתי צבי ממש בדרך כבוד, און ער האט דארטן געהאט, איז געווארן ממש א גאנצע קעניגענע פעסטונג, ער האט געהאט א אייגענע פעסטונג, מ'האט אנגעהויבן עולה רגל צו זיין דארטן, אידן האבן אנגעהויבן צו קומען אין די מאסן, און ער געזעצן דארטן בכבוד מלכים. ס'איז נאך דא א איינער וואס פארשרייבט אביסל וואס איז געווען דארטן מיט אים אין תפיסה, און פארשרייבט וויאזוי ער לעבט דארטן, וואס ס'טוט זיך דארטן, שרייבט ער אז די חדר, די צימער וואס ער זיצט, איז א קעניגליכע חדר, די ווענט זענען באדעקט מיט שיינע גאלדענע געשטריקטע טערקישע טאפעטן, זייער טייערע וואס קאסט אסאך געלט, און אויפן ערד ליגט אויסגעשפרייט טייערע קארפעט טאפעטן פון די טייערסטע וואס איז דא אינעם גאנצן לאנד, און פאר אים שטייט א זילבערנער טיש געמאכט פון ריין זילבער, אינמיטן טיש איז דא א טאץ פון גאלד און א טינט פון גאלד אריינגעלייגט אין דעם טייערע שטיינער און אלע שיינע כלים ארום און ארום, אויף די רעכטע זייט איז דא א שיינע גאלדענע שטעקן, ובראשו מטפחת מוזהבת, אויף די לינקע זייט איז דא, כ'פארשטיי נישט פונקטליך וואס דאס הייסט, אויך עפעס מיט א הענטל פון זילבער, און דארטן אין די האנט, אין די רעכטע זייט האט ער אויך דארטן א ספר תורה, מיט מיט גאלדענע עצי חיים. מיט א רויטער ע ער אליין זיצט מיט רויטע קליידער צו מרמז זיין די יום נקם בליבי אז ער גייט זיך אז ער גייט זיך אננעמען פאר כלל ישראל און פארגיסן די בלוט פון די גוים און אויך די ספר תורה האט א האט א רויטע מענטעלע און אזוי זיצט ער דארטן מיט כבוד מלכים בשעת מענטשן זיצן פאר אים א גאנצן טאג און אזוי האט ער געהאט דארטן ממש כבוד מלכים האט ער געהאט דארטן. אויך די ציץ נובל צבי ברענגט אויכעט ברענגט אויכעט איבער די כבוד וואס ער האט דארטן געהאט. איז פארשטייט זיך די שמועות האבן אנגעהויבן צו קומען פון תפיסה דארטן וואס דארטן טוט זיך, די כבוד וואס ער האט דארטן, און עס האט זיך אויך אנגעהויבן דמיונות אויך ארום און ארום, מענטשן זענען געקומען, עדות האבן דערציילט אז ארום שבתי צבי נעמט אים ארום א פייערדיגע זייל, מען קען כמעט נישט קוקן אויף זיין פנים, בכלל שיינט זיין פנים זייער לעכטיג. אנדערע האבן עפעס דערציילט אז מען זעט איבער אים שטערנס אזעלכע וואס פליען ארום אים, מען האט דערציילט אז מלאכי השרת באדינען אים, אנדערע האבן דערציילט אז יעדע נאכט גייט ער ארויס פון תפיסה און ער גייט אריבער דעם ים ביז קיין יוראפ, אנדערע האבן דערציילט אז ער האט פריי צוטריט, ער גייט אסאך מאל צום וויזיר'ס פאלאץ און ער שמועסט מיט אים, דמיונות האבן זיך אנגעהויבן ארומצודרייען לרוב. ס'איז געווען געוויסע אנדערע, דאכט זיך אז ס'איז א נבואה פון ר' משה סארוועל אויב כ'האב נישט קיין טעות, אז שבתי צבי בעצם איז אפילו נישט דארטן אין תפיסה, איז ארויס פון תפיסה, און און מלאך גבריאל זיצט אויף זיין פלאץ פארשטעלט ווי שבתי צבי, און אנדערעם די אנדערע ש"צ'ים האבן געזאגט אז בעצם איז ער פריי, ער האט רעכט ארויסצוגיין פון תפיסה, נאר ער וויל זיך פשוט נישט באנוצן מיט דעם כח, א פיינעם תירוץ וואס מ'האט גענוצט בימים ההם. אזוי איז ארום געגאנגען פארשידענע דמיונות און חזיונות וואס מענטשן האבן געזען, און פארשטייט זיך אז ס'קומט אזא צייט מענטשן האבן אנגעהויבן תשובה טוהן, און מ'האט אנגעהויבן ארויסצוברענגען אז מ'דארף תשובה טוהן, אין איזמיר אליינס איז געווען א געוואלדיגע התעוררות תשובה, ס'האט זיך אנגעהויבן אויכעט, מענטשן האבן דערציילט, ס'איז דא א מעשה פון איזמיר, איינער האט דערציילט אז ער געזען אין די גאס האט ער געזען א מענטש מיט א לאנגע בארד מיט א הויכן געשטאלט, און מ'האט געפרעגט די, און די מענטש האט געפרעגט איינעם צו ער איז מגדל חיות טמאות אין זיין הויז, און ווען יענער האט געפרעגט פארוואס ער פרעגט, האט ער געזאגט זאלסט וויסן איך בין פון די עשרת השבטים, און משיח העט נישט אריין קומען אין א הויז וואו עס איז דא בהמות אדער חיות טמאות. א אנדערע פרוי דערציילט אז זי האט געזען אז א ארימאן איז געקומען צו די טיר נאך געלט, נאך צדקה, און זי איז אריינגעגאנגען צוריק אויף א מינוט צו ברענגען די געלט, ווען זי איז ארויסגעקומען האט זי קיינעם נישט געזען דארטן, נו ווער איז געווען אויב נישט אליהו הנביא, אליהו הנביא איז געקומען מבשר זיין די בשורה, און אזוי איז כסדר ארומגעגאנגען נייע שמועות און די עולם האט זיך געגרייט אז משיח זאל קומען. עטליכע וואכן איז שבתי צבי געזעצן דארטן אין תפיסה צווישן פסח און פרשת בחוקותי, לויט ווי ס'קוקט אויס איז ער דעמאלטס געווען א שטיקל דיפרעשן, א הסתרה לכאורה פון די מצב אז ער זיצט פארשפארט דא אין תפיסה בשעת ער האט געוואלט אויפטון גרויסע זאכן, און דאס איז געווען פינף וואכן פון פסח, און ביי שבת פרשת בחוקותי אויף שבת האט ער צוגעכאפט פלוצלינג א הארה, האט זיך אים אויפגעלעבט, ס'איז געווען בשעת קריאת התורה ווען מ'האט געליינט אין די פסוק ופניתי אתכם ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם, האט ער גראד געפילט א הארה און אינמיטן ליינען האט ער געמאלדן פארן עולם אז דא קומט גרויסע זאכן בקרוב גייט דא געשעהן גרויסע זאכן די עולם זאל זיך צוגרייטן מיט תשובה תיקון המעשים ווייל ס'גייט דא געשעהן גרויסע געשעהענישן. און אָט אָט רוקט זיך אונטער ממש די בין-המצרים טעג, די טעג פון בין-המצרים תכ"ו. מען טאָר נישט פאַרגעסן אַז לויט די נביאות פון נתן העזתי האָט שוין משיח לאַנג געדאַרפט דאָ זיין, ס'האָט געהייסן, קודם האָט עס געהייסן ניסן, ס'איז געוואָרן אויף סיוון, אָבער מען האַלט שוין אָט אָט תמוז. דאָס האָט אָבער נישט אַריינגעלייגט די שבתאים אין אַ יאוש, און מען האָט געהאַלטן אַז ממש אָט אָט קומט שוין משיח. און דא קומט א בריוו פון שבתי צבי'ס הויפט גבאי ר' שמואל פריימא און ס'קומט מ'האלט דא יעצט פאר בין המצרים און ער מעלדט אין נאמען פון שבתי צבי אז יעצט שבעה עשר בתמוז זאל קיינער נישט פאסטן ווייל יעצט האלט מען ביי די צייט פון בעתה און יעצט איז געווארן, ער שרייבט דארט אין די בריוו, אז יעצט איז געווארן פערציג יאר פון ווען די שכינה האט אנגעהויבן ארויפצוקומען פונעם גלות להתנער מעפרא, וואס אויף דעם שטייט אין פסוק ארבעים שנה אקוט בדור ואומר עם תועי לבב הם, און וויבאלד אז ס'איז די זמן תקומה פון די שכינה, דארף מען נישט פאסטן שבעה עשר בתמוז און תשעה באב, נאר די טעג זאלן איבערגעקערט ווערן לימי משתה ושמחה, און מען זאל עסן מטעמים בשר ודגים און יין לקידוש והבדלה, מלבושי יום טוב, כי נהפכו יגון ואנחה לששון ולשמחה. און ער ענדיגט צו די בריוו שטייט דארטן צום הרביעי יהיה לששון ולשמחה לכל היהודים כי באותו היום תשרה השכינה על שבתי צבי ובא לו דעת הנפש כי הוא המשיח. די דאזיגע כרוז האט אויפגעלעבט אלע אידן וואס האבן זיך שוין אנגעהויבן צו זארגן וואס איז געווארן מיט אונזער משיח, משיח איז פארשפארט אין תפיסה, ריכטיג מען דערציילט ניסים ונפלאות אויף אים אבער ער דארף דאך דארטן אויספירן ער דארף ער דארף טוהן מורא'דיגע זאכן דארטן און מילא וואס וואס וועט דא זיין און פלוצלינג איז דא אנגעקומען דא טאקע פונקט פאר שבעה עשר בתמוז איז געקומען אזא כרוז און ממילא האט עס אריינגעבלאזן א רוח החיים אין אלע מענטשן בימים ההם, איז טאקע געקומען די טאג פון שבעה עשר בתמוז, און די שבתאים האבן געגעסן און געטרינקען און נישט געקוקט אויף גארנישט, אין די הויפט שטאט איז אויך די אידן זענען געווען, ליידער בימים ההם אסאך אידן האבן דעמאלטס געגעסן און געטרינקען, און ס'איז געקומען א געוויסע פונקט אינמיטן טאג, זענען אלע נביאים געפאלן אויף די קאפ, און זיי האבן געזאגט, רבותי, יעצט איז די צייט וואס שבתי צבי עסט די סעודה, די יום טוב'דיגע סעודה, און מילא זענען אלע אידן דעמאלטס אהיימגעלאפן, און אלע זענען געגאנגען און געמאכט קידוש, ביי קידוש האט מען געזאגט, דאס איז אויך געווען אויפן באפעל, פון שבתי צבי דורך זיין גבאי ר' שמואל פריימא יא, אז מ'זאל זאגן ביי אתה בחרתנו און ביי קידוש זאל מען זאגן יום ראשון להארתו ותחיית רוחו ואורו של אמירה, אמירה דאס איז די ראשי תיבות וואס מ'פלעגט רופן שבתי צבי אדונינו מלכינו ירום הודו. און אזוי האט יעדער איינער געזאגט דארטן ביי קידוש, און דאס איז געווען די שבעה עשר בתמוז אין יענעם יאר תכ"ו. גראד נאך שבעה עשר בתמוז האט שבתי צבי אויסגערופן א נייער יום טוב וואס קומט, און ער האט באפוילן אז אכט טעג נאך שבעה עשר בתמוז, וואס דאס קומט אויס כ ה תמוז מאכט ער א אייגענעם יום טוב, א נייער יום טוב, וואס דאס וועט גערופן ווערן חג המאורות, און וואס דארף מען טון אין די חג המאורות? יעדער איינער זאל אנצינדן זיבעצן לעכט פון חלב און איין לעכט פון שעוה, און. און אזוי ווי עס איז געווען טאקע דעמאלטס, דער עולם האט טאקע אזוי געטון, און ביי אתה בחרתני האט מען געזאגט, יום חג המאורות הזה זמן בשורתנו זכר ליציאת מצרים. איז דא טאקע איינער וואס איז געווען דארטן צוזאמען מיט שבתי צבי אין תפיסה, רבי לייב עוזר'ס ברענגט אים, און ער דערציילט וואס יענער האט אים דערציילט וואס האט זיך דארטן אפגעטון, אז ס'איז זיך דארטן צוזאמגעקומען למאות ולאלפים גבירים נכבדים מכל הקהילות כדי צו זען שבתי צבי, און ס'איז געווען א גרויסע שמחה דארטן אין בית מדרש, מ'האט ארויסגענומען אלע ספרי תורה, און אלע האבן געטאנצן און געזינגען פזמונים פון שבתי צבי, און ביי תפילת שמונה עשרה האט מען טאקע געזאגט יום חג המאורות הזה זמן בשורתנו זכר ליציאת מצרים, און מ'האט געזאגט יעלה ויבוא, און אזוי איז געווען יענעם טאג. ווי נאר ס'איז געפאלט מוצאי יום טוב פון דעם נייעם יום טוב דער חג המאורות, און ער רופט שוין אויס אויף ווידער א פרישן טאג, קוקט אויס שבתי צבי האט דעמאלטס געווען א מורא'דיגע ווי ער פלעגט עס רופן א הארה, דהיינו ווי מ'האט געשמועסט שבתי צבי האט געליטן אויף מאני דיפרעשן, וואס אסאך מאל פלעגט ער ווערן ממש אין א דערהויבענע מצב, וואס זעט אויס דאס איז געווען יענע תקופה, און ס'האט זיך געענדיגט דער חג המאורות זיין נייער יום טוב כ ו תמוז האט ער אויסגערופן אז קומענדיגע מיטוואך וועט זיין שבת, נישט מער נישט ווייניגער, דאס וועט זיין שבת שבתון. וואס אין דעם טאג דעם מיטוואך זאל יעדער איינער גאנץ כלל ישראל אפהיטן שבת, ער האט עס גערופן שבת הגדול און שבת שבתון, אזוי ווי א געהעריגע שבת, מען זאל נזהר זיין פון יעדע מלאכה אזוי ווי שבת מן התורה, און ווער עס איז נישט נזהר אין דעם איז עונשו בסקילה ווי א מחלל שבת, און ער האט מסביר געווען, אז דאס איז די פשט פון די גמרא אילו שמרו ישראל שבת אחת איז מיד נגאלין אז דאס גייט ארויף די שבת אחת מיינט דעם דאזיגן שבת די שבת הגדול וואס ער האט קובע געווען אינעם בריוו שרייבט ער וואס שבתי צבי שרייבט ער איז מסביר דארטן וואס איז פשט פון דעם שבת שרייבט ער, אגיד לכם סוד של שבת הגדול שלי, איז ער מסביר דעם סוד פון דעם שבת הגדול, זאגט ער אז ס'איז דא דריי מלכים און דריי מלכי המלכים און איין מלך מלכי המלכים, איז זאגט ער אזוי, פסח ראש השנה און סוכות זענען די דריי מלכים, דריי מלכים, איז עצרת און נאכדעם איז דא דריי מלכי המלכים איז ער מסביר שבועות איז מלך המלכים פון פסח אזוי שטייט אין גמרא אז ס'דא תשלומים ביז עצרת און שבועות איז דער מלך המלכים פון פסח יום כיפור איז דער מלך המלכים פון ראש השנה און שמיני עצרת איז דער מלך המלכים פון סוכות. איז דאס זענען די דריי מלכים און די דריי מלכי המלכים. עס איז דא איין מלך מלכי המלכים און דאס איז שבתי צבי. זאגט ער אז באמת איז זיין נאמען שבת. נאר די י' וואס מען לייגט צו צו שבתי איז מרמז אז ס'איז כלול פון עשר ספירות און די שבת און פאר דעם מאכט ער דעם שבת הגדול און די שבת הגדול וואס ער האט קובע געווען איז א תיקון פאר אלע אידן וואס האבן נישט געהיטן אלע אנדערע שבתים. אזוי איז ער מסביר פארשידענע זאכן דארטן, און טאקע דעם קומענדיגן מיטוואך האבן אסאך מענטשן אפגעהיטן שבת כאילו ס'איז א געהעריגע שבת. דעם קומענדיגן מוצאי שבת האט ער שוין געשריבן א בריוו ווי ער שרייבט דארטן, ס'הייבט זיך אן יום מוצאי שבת הגדול שלי ושל אחי ושל עמי, אנשי עיר מגדולי מעוז שם השם, כ'האב פארגעסן צו זאגן פריער אז די דאזיגע תפיסה אין גאליפאלי האט מען אנגעהויבן צו רופן מגדל עוז, אז אנשטאטס א תפיסה האט עס אנגעהויבן צו הייסן מגדל עוז על שם די פסוק מגדל עוז בו ירוץ צדיק ונשגב. שרייבט ער דארטן, כ'זאג נאכאמאל די ווערטער יום מוצאי שבת הגדול שלי ושל אחי ושל עמי, אנשי עיר מגדולי מעוז שם השם וכל הנמצא בו. כ"ד לתמוז, אדיר שבחדשים בסדר, ויסעו מרתמה ויחנו ברמון פרץ, יום ח' לתחיית רוחי ונפשי הוא יום טוב תמוז. אזוי שרייבט ער דארטן. על כל פנים גראד נאכדעם איז ער מודיע אז ס'קומט צו גיין תשעה באב, און תשעה באב איז מער נישט קיין פאסט טאג, תשעה באב זאל זיין א געהעריגע יום טוב. ס'וועט קומען דעם דעם טאג תשעה באב, זאל זיין א געהעריגע יום טוב. איז אויף דעם תשעה באב איז געשריבן געווארן א גאנצער נוסח התפילה וואס ער האט געהייסן אז מען דארף שרייבן, וואס מען דארף טון. שרייבט ער דארטן אזוי, איך קען נישט פארליינען די גאנצע נוסח, ס'דא פון די צוהערער וואס האבן געבעטן אז די נבואות, די זאכן וואס קומט פון כת ש"ץ אליינס, זאל מען עס נישט זאגן ממש בלשונו, אבער דא צוליב די אינטערעסאנטקייט אביסל האב איך יא חורג געווען ממנהגי, איך האב יא געזאגט אפאר זאכן, און כ'האב דא אין פריער דעם פריערדיגן בריוו האב איך האב איך געזאגט אביסל פון זיין לשון, איך גיי יעצט אויך אביסל זאגן די לשון, אביסל זאגן מיין אייגענע אין אידיש, על כל פנים שרייבט ער דא, אחי ועמי אנשי סופיא אנשי אמונתי אנשים נשים וטף ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע,

ובריבוי נרות ואורות, ובניגונים רבים ושירים רבים, מפני שהוא יום לידתו של שבתי צבי מלככם עליון למלכי ארץ. ולענין מלאכה ושאר דברים, וואס טוט מען מיט מלאכה און אלע אנדערע זאכן, זאל מען עס מאכן ווי א יום טוב גמור, ובמלבושים מעולים, מיט גוטע מלבושים, ובסדר תפילת יום טוב כיום טוב גמור, מען זאל עס מאכן ווי א געהעריגע יום טוב, רק אמירה לגוי מותרת לכם מכל וכל, ואפילו במלאכה דאורייתא ושבות הניגון מותרת לכם מכל וכל. איז זאגט ער אין אנדערע ווערטער אז תשעה באב זאל זיין ווי א געהעריגע יום טוב, מען זאל עסן זיך אנטון יום טוב'דיג און זיין נאר און זיין זהיר אזוי ווי יעדע יום טוב, וזה נוסח תפילתו, אזוי זאל א מענטש דאווענען, זאגט ער מען זאל זאגן, באתה בחרתנו זאל מען זאגן, ותתן לנו ה' אלוקינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון,

ה' בני אדם בספר תורה כשר ובברכות כ ובברכות כיום טוב גמור מען זאל לייענען דאס צו ווען די תורה אזוי ווי א געהעריגע יום טוב פינף מענטשן זאלן עולה זיין ער זאגט פונקטליך ווי צו לייענען פאר מפטיר יפטיר ער זאגט פונקטליך די הפטורה זאל זיין כה אמר השם מצא חן במדבר עם שרידי חרב דאס איז די קאפיטל פון ירמי' ל א עד ולחטאתם לא אזכור עוד. און נאכדעם זאל מען מתפלל זיין תפילת מוסף, און ווען מען לייגט צוריק די ספר תורה זאל מען זאגן די מזמור יפיפית מבני אדם, דאס איז די מזמור מ ה, וואס דאס הייסט געווענטליך זאגט מען דאך אין די וואכן זאגט מען לדוד מזמור, און שבת זאגט מען הבו לה' בני אלים, דא האט ער געהייסן מען זאל זאגן די מזמור יפיפית מבני אדם, בקול גדול ובשפה ברורה ובנעימה קדושה בזמירות, אגב די קאפיטל האט שבתי צבי זייער ליב געהאט, ער האט עס אויך פארגעליינט פאר די פרויען אין איזמיר וואס מיר האבן ארומגערעדט די פריערדיגע די פריערדיגע פרק די פריערדיגע פארזעצונגען ווען שבתי צבי האט אויפגענומען די פרויען אין איזמיר האט ער געזאגט פאר זיי האט ער געזונגען פאר זיי דעם מזמור יפיפית מבני אדם און ביי פסוקי דזמרה הייסט ער, ביי יושב בסתר עליון די מזמור שירו להשם שיר חדש, זאל מען צולייגן אפאר קאפיטלעך, מען זאל צולייגן פאר מזמור שירו להשם שיר חדש ביי פסוקי דזמרה זאל מען צולייגן מזמור ק ל ב וואס איז שיר המעלות זכור לדוד את כל ענותו, ועליו יציץ נזרו, און נאכדעם מזמור בשוב ה' את שיבת ציון, און מ'זאל זאגן הלל גמור בברכה גאנץ הלל, און ביי לילה תקדשו קידוש על יום טוב און ברכת שהחיינו ונוסח הקידוש כנוסח התפילות, און דאס מיינט ער צו זאגן די ותיתן לנו את יום חג הנחמות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, זמן לידת מלכינו משיחנו שבתי צבי עבדך ובנך בכורך. און ער זאגט אויך די מזמורים וואס מ'זאל זאגען ביי מעריב, האט ער געהייסען אז מ'זאל זאגען ביי מעריב מזמור פ"ט וואס עס איז משכיל לאיתן האזרחי ביז ועד בשחק נאמן סלה, און די מזמור שרייבט ער אויך צום סוף פונעם בריוו מ'זאל עס אויך צולייגען ביי פסוקי דזמרה צווישען צווישען די זמיר די די קאפיטלען פון זכור לדוד און בשוב ה' ציון.

נו, קען מען נאך אראפשלינגען. אבער מ'רעדט שוין פון תשעה באב אליינס, תשעה באב וואס אידן אלעמאל האבן געפאסט און געקלאגט אויף חורבן בית המקדש, דאס איז שוין געווען א גרויסע גערודער, און נישט יעדער איינער האט עס אנגענומען אזוי אזוי גלייך, ס'איז געווען זייער אסאך וואס האבן געהאט ספיקות. אה, איז קודם דארף איך דא צולייגן, איך פארגעסן צו זאגן, אז דער מזמור וואס שבתי צבי האט געהייסן זאגן, דער מזמור מ"ה יפיפית מבני אדם, איז גראד געקומען רבי אברהם היכיני, אונזער באקאנטער רבי אברהם היכיני וואס מ'האט שוין געהאט געשמועסט מיט אים פון פריער, און ער האט. און ער האט ארויסגעגעבן א פירוש אויף דעם מזמור לכבוד תשעה באב, דער חג הנחמות וואס דארף צו קומען, האט ער ארויסגעגעבן א גאנצע פירוש און עס פארשפרייט ביי כלל ישראל. אבער על כל פנים איבער דעם פאסט טאג איבער תשעה באב צו מ'זאל פאסטן צו מ'זאל עסן, האט זיך אנגעהויבן א גאנצע געשעפט און ס'איז נישט געווען קלאר פונקטליך וואס מ'דארף טון. אין קושטא, דער הויפט שטאט פון טערקיי, קאנסטאנטינאפל האבן זיך די ראשי קהילה צוזאמען געזעצט און געטראכט וואס מען דארף טון דא, על כל פנים האט מען מחליט געווען אז מען גייט מאכן א גרויסן יום תפילה, מען גייט פאסטן און בעטן דעם אייבערשטן זאל זיי פירן צו די ריכטיגע וועג לדעת את המעשה אשר יעשון, וואס מען דארף טון אין דעם דאזיגן פאל, צו זאל מען פאסטן תשעה באב אדער זאל מען עסן תשעה באב. און נאכדעם וואס מ'האט געמאכט דעם גרויסן יום תפילה, וועט מען מאכן א גורל, און מ'וועט זען וואס ס'דארף אויסקומען, צי זאל מען פאסטן אדער זאל מען עסן. איז טאקע די גאנצע שטאט האט זיך צוזאמענגענומען, מ'האט געמאכט א גרויסן יום תענית און יום תפילה, און צום סוף האט מען געמאכט א גורל, מ'האט גענומען צוויי צעטלעך, אויף איין צעטל האט מען ארויפגעשריבן צום, און אויף די אנדערע צעטל האט מען ארויפגעשריבן מועד. און מען האט אויסגעמישט די די אין א קעסטל האט מען אויסגעמישט די צוויי די די צוויי צעטלעך, און מען האט ארויף גערופן א קינד זאל אויסקלויבן א צעטל, און די צעטל איז ארויסגעקומען מועד, האט מען איבערגעמאכט דעם גורל נאכאמאל און ס'ווייטער ארויסגעקומען מועד. אזוי איז עס דריי מאל איז ארויסגעקומען דעם צעטל און ס'איז ארויסגעקומען מועד. ר' יעקב עמדן כדרכו איז עס מבאר און איז עס מסביר, דאכט זיך די די ציצת נובל צבי ברענגט אויך די מעשה אז ס'איז געווען א כח פון די סטרא אחרא אריינצולייגן מענטשן א נסיון וואס מ'דארף צו טון. איך פארשטיי אז אסאך מענטשן דא פרעגן זיך די קשיא, איז וויאזוי טאקע קען מען וויסן די ריכטיגע זאך? וואס טאקע? וויאזוי? אויב ס'איז דא פון הימל אזא שטארקע כח הסטרא אחרא אז ס'קען פארנארן אפילו אמת'ע, אפילו ווען מ'מיינט עס ערנסט, וואס טאקע, וואס טאקע איז שייך צו טון? דער ענטפער אויף דעם איז תפילות און בקשות מען זאל אנקומען צום אמת'ן ריכטיגן דרך. ס'ווערט געברענגט, מענין לענין באותו ענין, איך פיל פאר וויכטיג עס אריינצוהאקן דא, אז ווען משיח העט קומען וועלן אלע רעביס גיין מיט זייערע חסידים קעגן משיח צדקינו, וועלן זיין אזעלכע רעביס וואס משיח העט זאגן פאר די חסידים וואס קומען צו מיט די רעביס העט משיח זאגן פאר זיי, גייטס אייך מיט אייער רעבע. וועלן די חסידים קומען מיט א טענה צו משיח צדקינו, און די חסידים וועלן זאגן אז אונז האבן עס געמיינט ערנסט, אונז האבן נישט געוואוסט אז ער איז נישט קיין ערליכע איד און ער באלאנגט צו די סטרא אחרא, וואס זעמיר אונז שולדיג, אונז האבן עס געמיינט לשם שמים. וועט משיח זיי ענטפערן אז ס'איז דא א חוב אויף יעדן איד צו מתפלל זיין כסדר אז מ'זאל אנקומען צום צדיק אמת, צום ריכטיגן מנהיג, צום ריכטיגן צדיק. און אויב עטס זענטס נאכנישט אנגעקומען אהין איז א סימן ענק האבן נישט גענוג מתפלל געווען, עטס האטס נישט גענוג מכוון געווען און געבעטן די באשעפער אויף דעם, און דאס איז די תביעה. וואס דאס הייסט אז אויב מענטשן פרעגן, אז מ'זעט דאך אזעלכע אפענע זאכן וואס איז געווען בימי שבתי צבי, ס'איז געווען נביאות, ס'איז געווען אפענע מופתים וואס מ'האט געזען בימים ההם, מ'האט געזען דארטן מורא'דיגע זאכן וואס מ'האט געזען, און וויאזוי קען זיין? וואס דארף א מענטש טראכטן? אדער פארוואס זאל א מענטש נישט גלייבן די אלע אפענע זאכן? דער ענטפער איז תפילות און בקשות וואס די חוב פון א מענטש איז צו טון, צו בעטן כסדר דעם באשעפער זאל אים ווייזן דעם ריכטיגן וועג לדעת את המעשה אשר יעשון. אז א מענטש טוט דאס, ווערט ער געפירט מיט א סייעתא דשמיא אנצוקומען אויף דעם אמת'ן ריכטיגן ארט ווי ער דארף אנקומען. על כל פנים אזוי איז געווען בימי ש"ץ אז די אלע אותות ומופתים האבן געוויזן לצד שבתי צבי, און טאקע אין קאנסטאנטינאפל ווען מ'האט געמאכט די גורל צו תשעה באב דארף זיין א תענית אדער ס'דארף זיין א מועד, איז דאס דריי מאל אויסגעקומען אז ס'דארף זיין א מועד. און אנדערע ברענגען, רבי יעקב סאשפארט ברענגט אז ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געמאכט בימים ההם א שאלת חלום, צי זאל מען עסן תשעה באב אדער זאל מען פאסטן תשעה באב, און פון הימל האט מען זיי געענטפערט אז מען זאל עסן תשעה באב. רבי יעקב סאשפארט אליינס ברענגט אז ער האט אליינס געמאכט א תענית חלום, און פון הימל האט מען אים געענטפערט דעם פסוק אין איוב ל' פסוק ה', מן גוי יגורשני. אין סאלאניקי וואס איז געווען גראדע איינע פון די שטארקע שטעט וואס מען האט געגלייבט שטארק אין שבתי צבי, איז מען אויך געווען מסופק, וואס הייסט אין תשעה באב זאל מען טון אזא זאך אז מען זאל גיין אז מען זאל גיין עסן, האט מען געשיקט א דעלעגאציע צום שבתי צבי דארטן צום מגדל עוז, און מ'האט געבעטן פון שבתי צבי זאל זיי געבן א אות ומופת, אזוי ווי אין פסוק שטייט אז ס'קומט אין אזא פאל דארף מען בעטן א אות ומופת צו זען טאקע וואס די ריכטיגע זאך איז, האט מען געבעטן שבתי צבי א אות ומופת אז ער זאל צו צו וויסן צו וואס איז די ריכטיגע זאך צו טון. האט שבתי צבי זיי געענטפערט אז מיין אות ומופת וואס ס'וועט זיין איז דאס אז אין סאלאניקי וועט מען קובע זיין דעם טאג תשעה באב פון דעם יאר תכ"ו אלס א יום אלס א יום מועד אלס א יום טוב אפילו איך געב נישט קיין אות אפילו אזוי וועט מען עס מאכן פאר א יום טוב דאס איז געווען זיין תשובה. און אכן כך הוה. יענעם יאר האט מען אין סאלוניקי אויסגערופן אז ס'זאל זיין א גרויסן יום טוב, וואס עס שטייט דארט אין די לשון אשר לא נעשו כמוהו מימי עולם במלבושין נאים ובמאכלים נאים, סא ס'איז טאקע געווען דארטן א גרויסע זאך. סאלוניקי דארף מען וויסן ס'איז געווען א עיר מלאה חכמים וסופרים, ס'איז געזעצן דארטן זעכציג טויזנט אידן זענען דארטן געווען. על כל פנים, ס'איז טאקע געווען אבער אזעלכע וואס האבן וואס זענען נישט געווען זיכער צי מען טוט די ריכטיגע זאך, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן זיך געמאכט כאילו זיי האלטן א יום טוב און האבן בשתיקה האבן זיי געפאסט, ווייל ס'איז דאך געווען א דראסטישע שריט, אבער אזוי אין אלגעמיין איז געווען אין אלע שבתאישע שטעט וואס איז געווען שטארק שבתאיש, וואס דאס איז אין יענע יאר תכ"ו, אין די תקופה נאך ווי לאנג שבתי צבי האט נאכנישט ארויסגעוויזן זיין אמת'ן פרצוף, ווי מ'וועט זען אין די קומענדיגע פארזעצונגען, איז געווען א גרויסע נסיון, און ס'איז געווען זייער א גרויסער עולם פון כלל ישראל, און איך וואלט מיך דערוועגט צו זאגן אפשר שטילערהייט גערעדט נאר דא ווען קיינער הערט נישט, אז רוב רובם פון כלל ישראל פון יענע מדינות אין יענע טעג וואס האבן וואס זענען נאכגעגאנגען, און ס'איז געווען, דערציילן זיי, ס'איז געווען אותות ומופתים ביום המעשה, מ'קען זיך נישט פארשטעלן, זיי דערציילן אז אין א געוויסע שטאט האט מען געהאלטן אינמיטן די סעודה תשעה באב, אינמיטן האט איינער געגעבן א קוק און געזאגט גיטס א קוק דארטן און דארטן אויפן דאך, און די גאנצע עולם האט געקוקט און מ'האט אויסגערופן ברוך הבא אליהו הנביא בא, מ'האט געזען דארטן, און וואס האט מען געזען, זיי האבן עפעס געזען, ס'איז געווען, אדער איז געווען דמיונות אזוי ווי ס'מאכט זיך אסאך מאל, אדער איז טאקע געווען א כח פון די סטרא אחרא, מ'האט געזען דארטן זאכן וואס מ'האט געזען. על כל פנים די וועלט האט גערודערט דעמאלטס, ס'איז געווען יענע תשעה באב די ימי בין המצרים, איז געווען דעמאלטס גרויסע זאכן האט זיך אפגעטון, מ'האט זיך געגרייט אויף די גאולה שלימה. נו, און דא האלט מען שוין סוף, מ'האלט שוין תשעה באב תכ"ו, אט אט ענדיגט זיך דאס יאר תכ"ו, און וואס גייט דא זיין? משיח דארף שוין בפועל טוהן, ס'איז נישט גענוג אז מען מאכט דא יו ימים טובים, אז שבתי צבי איז אינגאנצן צולאזט און ער הערט נישט אויף אויסצורופן איין יום טוב נאך עס אנדערע, פון שבעה עשר בתמוז אויף חג המאורות א נייער יום טוב און פון דארטן מאכט ער א שבת און פון דארטן מאכט ער ווייטער תשעה באב פאר א יום טוב, פון דעם וועט משיח נאכנישט קומען, מען ווארט נאך אויף דעם אז שבתי צבי זאל ארויסקומען פון תפיסה, ער זאל גיין טאקע צום סולטאן און אראפנעמען די קרוין פון זיין קאפ און טאקע ער זאל גיין טאקע אויסלייזן די אידן בפועל. נו, שטייט גאנץ כלל ישראל אין שפאנונג און ווארט וואס צו טון. וואס האט זיך געטון ווייטער, ווי אזוי מען איז געגאנגען פון דארטן ווייטער, ווי אזוי האט זיך ווייטער אנטוויקלט די כת ש"ץ און וואס איז געשען דארטן ווייטער. דאס וועט מען זען אין די קומענדיגע פארזעצונגען אם ירצה השם ווען דער אייבערשטער וועט אונז געבן כח, געזונט, מח, און דעת, און מיר קענען ווייטער ממשיך זיין מיט די פארזעצונגען. דערווייל וועלן מיר דא ברענגען צום שלוס א שיינעם שיר פונעם אבן עזרא קוראי מגילה, וואס די ספרדים זאגן דאס בעצם יום הפורים, באַשער רעװאָלוציען, און דער שיר אַנטהאַלט אין זיך די גאַנצע מעשה פֿון דער מגילה אױף זײער אַ שײנעם פֿאַרנעם. דעם שיר איז זײער גרינג אױסצוהערן און מיטהאַלטן און פֿאַרשטײן. מע קען דאָס דאָ הערן. עם כל זה, װער ס'װיל האָבן די װערטער, די טעקסט פֿון דעם שיר, קען זיך װענדן צו אונדז אױף בליצפּאָסט אױף samuel עט הכּותבֿ דאָט קאָם, שמעו ותחי נפֿשכם.

מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן, אדער קען מען מיר שיקן אויף בליץ פאסט אויף סעמיועל עט הכותב דאט קאם, דאס איז עס עי עם יו אי על עט העיטש עי קעי או עס אי ווי דאט סי או עם, און מיר ווינטשן אייך א גוטן געזונטן תמיד.